ס'איז אסאך מצוות. ווען די הייליגע רבי איז געווען א קינד, פלעגט אים זיין מאמע געבן געלט, ער זאל קענען קויפן גוטע זאכן. ווער ווייסט וויאזוי דער רבי האט געהייסן? דער קליינער נחמן האט נישט גענוצט די געלט צו קויפן נאש, פרייזעס, און גוטע זאכן. נחמן פלעגט געבן די געלט פאר צדקה. אויך פלעגט ער געבן געלט פאר זיין רבי אין חדר זיין רבי זאל לערנען מיט אים מער וויפיל דער רבי לערנט מיט אנדערע קינדער. אבער די הייליגע רבי ווען ער איז געווען א קליין יונגל, דער קליינער נחמן, האט געוואלט טוהן די מצוה פון צדקה אסאך מאל, ער איז געגאנגען שטילערהייט אין שול,

אך, נחמן איז געווען זייער פרייליך. ער פרייט זיך, ער גייט טון א מצוה, ער גייט געבן צדקה. אבער ער האט געוואלט האבן אסאך מצוות. ער האט געטראכט, אויב איך וועל אריינלייגן די גאנצע מטבע, וואס מיין מאמע האט מיר געגעבן אויף איין מאל אין די פישקע, וועל איך נאר האבן איין מצוה. איך וויל דאך האבן אסאך מצוות. האט דער קליינער נחמן דער הייליגער רבי געטראכט, איך האב אן עצה. ער האט געעפנט די פישקע, ער האט אויסגעגאסן אביסל פון די פישקע, ער האט אויפגעטוישט פעניס ער האט אריינגעלייגט די מטבע ער האט ארויסגענומען אזוי סאך פעניס וויפיל ס'איז ווערט קוקט אויף די פיקטשער און דער קליינער נחמן זאגט, הייליגער באשעפער, איך גיי יעצט טון א סך מצוות, איך גיי געבן א סך מאל צדקה, יעדע מאל מען געבט צדקה, האט מען נאך א מצוה. דער קליינער נחמן האט גענומען א פעני, און ער האט געעפנט די סידור, און ער האט געזאגט לשם יחוד, קודשא בריך הוא, אין אידיש מיינט עס, איך גיי יעצט געבן צדקה, ווייל איך וויל ווערן צוגעקלעבט צו די הייליגע באשעפער. ער האט אריינגעלייגט א פעני אין די פושקע. נאכדעם האט ער זיך געמאכט ווי ער וויל שוין נישט געבן צדקה. און נאכדעם האט ער נאכאמאל געגעבן צדקה. אזוי האט ער שוין צוויי מצוות. ער האט נאכאמאל געעפנט די סידור און ער האט געזאגט לשם יחוד קודשא בריך הוא, כ'גיי זאגן אין אידיש איך גיי יעצט געבן א פעני פאר צדקה ווייל איך וויל ווערן צוגעקלעבט צו די אייבערשטער. ס'איז שוין צוויי מצוה'לעך! נאכדעם האט ער זיך געמאכט נאכאמאל ווי ער וויל שוין אהיים גיין, נאכדעם האט ער ארויסגענומען א דריטע פעני, און ער גייט צו די פושקע, און ער עפנט אויף די סידור און ער זאגט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. אין אידיש מיינט עס. איך גיי יעצט ווערן איינס פאר די אייבערשטער, איך גיי פרייליך מאכן די אייבערשטער, און ער גייט צו די פושקע, כאפט עס אן מיט ביידע הענט, איך האב שוין דריי מצוות, אזוי האט דער רבי געטון אסאך מצוות, טייערע קינדער, עטס ווייסט ווער ס'איז אויסגעוואקסן? דער קליינער נחמן, ווער עס איז געווארן? ווער ווייסט? די הייליגע רבי. ווייל ווען מען טוט אסאך מצוות בתמימות ובפשיטות, וואקסט מען אויף א גרויסע צדיק. טייערע קינדער, אויב עטס האט אמאל אין ענקער טאש א פעני,

גיי שטילערהייט אין די פושקע. חס ושלום ארויסנעמען געלט פון די פושקע. חס ושלום גנב'נען פון די פושקע. דער יצר הרע זאגט, קיינער זעט נישט, פאק אריין אין דיין טאש געלט. די אייבערשטער איז דא. דער אייבישטער זעהט איך גיי אריינפאקן געלט אין די פושקע און איך גיי בעטן הייליגע באשעפער הייליגע באשעפער הייליגע באשעפער איך וויל זיין א ערליכע איד הייליגע באשעפער הייליגע באשעפער